נעמט מיך אין לאנד פון פארגעסן דער קאמפאס. אין ווארשע דער שטאט, אין א גוי'אישער געגנט, אין איינעם פון די הייף. אויף קאלטע טרעפ פון א פאראומערט הויז איז א קינד פונעם געטא געזעסן. א קינד אין עלטער פון. שווער צו זאגן, ווייל דורך די געטא יארן האט אים דער הונגער איבערגעפורעמט, געמאכט די אויגן גרויס און גרעסער, און דעם גוף דאר און דארער, ביז די הויט איז אים געווארן ווי ביי א בר-מינן. דאס יינגעלע האט דעם קאפ געהאלטן אריינגענומען צווישן די אקסל. אנגעטאן אין זיינע שמאטעס האט ער אויסגעזען אויפן טרעפל ווי אן אפגעקילט בערגל אש, פון וועלכן עס האבן זיך נאך געזשארעט בלויז צוויי האלאוועשקעס, די אויגן. די איינוואוינער פון דעם אפגעשיילטן הויף, וואס זענען אין דעם ווינטיג-שנייאיגן פארטאג פון צווייטן אקופאציע-יאר אראפ און ארויפגעגאנגען די טרעפ, האבן צוערשט נישט געמאכט זיך זען אט דאס בערגל, אוועקגעדרייט די קעפ ניט צו פילן די משונה'דיגע ריחות וואס האבן זיך געטראגן פון זיינע צעפליקטע בגדים. ווען זיי קענען זיך פון אים אפטרייסלען ווי זיי האבן אפגעטרייסלט דעם שניי פון זייערע שיך און קליידער ביים אריינגאנג אין הויז, און ער זאל ניט ווערן פונקט ווי דער שניי איז נישט געווארן, וואלט געווען לייכטער צו פארבייצוגיין. מען האט געוואלט ער זאל נעלם ווערן, אבער מען האט ניט געהאט קיין הארץ דעם קליינעם זשידעק ארויסטרייבן צו דער קעלט און צום זשאנדארם. די שעה'ן האבן זיך אומנייטיג און שווער אוועקגערוקט. עס איז שוין געווארן אינגאנצן טאג. אן אויסגעמאגערטער און דערשראקענער טאג וואס איז געקומען פארבייטן א נאכט פון רעוויזיעס, פון ארעסטן, פון פארקלאפטע אויטא בודעס וואס האבן אוועקגעפירט די געכאפטע מענער אין אן אומבאקאנטן ערגעץ פון וואנען מען קומט מער ניט צוריק. דער נייער טאג האט אדורכגעזיפט זיין קארג און מוטנע ביסל ליכט דורכן פארוואלקנטן הימל. דער הימל איז געלעגן נידעריק איבער די דעכער, און פון זיינע טונקל-גרויע קנוילן האט זיך דער שניי געשיט און געשיט אן א מאס. די רויע ווענט פון דער גרויער קאמעניצע האבן פון דער ווייסקייט אויסגעזען נאך מער אפגעלאזן, נאך מער מעלאנכאליש, און דאס שווייגנדיקע באשעפעניש פון געטא איז נאך אלץ געזעסן אויפן הויז-טרעפל. עס האבן זיך באוויזן די קינדער פונעם הויף, דערזען דאס נפש'ל, זענען זיי שוין פון אים ניט אפגעטראטן. צוערשט האבן זיי זיך געהאלטן פון אים אביסל ווייטער. צוביסלעך איז דער האלב-קרייז ארום דעם געטא-קינד געווארן ענגער און רעש'יקער און הייטערער. א שיקסל האט זיך צעשריען, זעט נאר ווי אויסגעדארט דאס איז! אן אנדערער האט פארחידוש'ט צוגעגעבן, און ווי דורכזיכטיג די הויט! עמעצער האָט אים געװאָלט אַ שטוכע טאָן, האָט אים אַ גרעסער ייִנגל אָפּגעשטופּט, ריר זיך ניט צו, װילסט כאַפּן אַ טיפֿוס? דאָס פֿריִערדיקע שיקסל האָט זיך װידער אָנגערופֿן, ער האָט מסתּמא לײז! די אַנדערע האָט דערגאַנצט, און אַ פּאַרך! אַלע אַרום האָבן זיך צעלאַכט. דאָס ייִנגל אויפֿן טרעפּל האָט נאָך מער אַרײַנגענומען דעם קאָפּ צווישן די אַקסל, מער זיך צוגערוקט צו דער וואַנט. אַ פֿרוי איז אַרויסגעקומען פֿון אַ שטוב מיט אַ בעזעם און מיט אַ קוויטש. אויסגעריסן זאָלט איר ווערן, ממזרים! וואָס ווילט איר פֿונעם אומגליקלעכן קינד? גאָט האָט אײַך נאָך צו ווינציק געשטראָפֿט. לאָזט אים אָפּ און צעגייט זיך! מער פון אירע געשרייען האט געווירקט דער בעזעם. ס'איז געווארן שיטערער און צולעצט איז דאס קינד אויפן טרעפל ווידער געבליבן אליין. אן אלטער קריסט מיט צוויי שווערע וואנצן און מיט א שווערן אטעם, וואס האט אראפגעטראגן אן עמער מיט מיסט פונעם פערטן שטאק, האט זיך ביים קינד פארהאלטן אויף א וויילע און אים אנגעקוקט מיט באדויער. א פרוי מיט א קאשיק קוילן איז געקומען פון גאס, און אויפהייבנדיג זיך איבער די טרעפ האט זיך ביי איר ארויסגעריסן א זיפץ. עמעצער האט לעם קינד אוועקגעלייגט אין א פאפירן שקארמעצל אביסל אפגעקאכטע קאשע. דער קליינער האט עס ניט אנגערירט. ביז איינע פון די פרויען האט זיך ניט געקאנט מער איינהאלטן און געפרעגט, פארוואס עסטו ניט? דאס קינד פון געטא האט זיך ניט אנגערופן. וואו איז דיין מאמע? כ'ווייס ניט, האָט ער אַ שעפּטשע געטאָן. ווי רופט מען דיך? רחמיאל. וואָס ווילסטו? ער האָט געשוויגן. פון וואַנען קומסטו? ער האָט ניט געענטפערט. ווען די פרוי האָט זיך שוין פון אים געוואָלט דערווייטערן, איז דער קליינער אויפגעשפּרונגען, אַראָפּגענומען פונעם קאָפּ דאָס צוגרויס היטל און פון אונטער דער פּאָדשעווקע אַרויסגענומען אַ מטבע און געשטופּט אין דער פרויס האַנט אַריין. זאל מיר די פאני פארקויפן א קאמפאס, איך וויל גיין צום זיידן קיין לוקא און כ'ווייס נישט דעם וועג, די מאמע האט מיר אנגעזאגט צו גיין צום זיידן איידער מען האט זי צוגענומען, זאל מיר די פאני פארקויפן א קאמפאס. וואס פאר א קאמפאס ווילסטו קינד, קיינער האט דא ניט קיין קאמפאס, ס'איז אקופאציע, מען האט קוים וואס צו עסן. דאס קינד האט זי א וויילע אנגעקוקט מיט א צערודערטן בליק, אַ טױטע מידקײט האָט זיך צעלײגט איבער זײַן אױסגעבלײכט פּנים. אַ רעזיגנירטער האָט ער זיך צוריק אַראָפּגעלאָזט אױפֿן טרעפּל, די קלײנע אױסגעדאַרטע הענט צונױפֿגעקװעטשט אין אַ פֿױסט און אַ סקװוטשע געטאָן, מאַמע! דערשראָקן זיך פֿאַרן אײגענעם קול, האָט ער מיט די זעלבע הענט פֿאַרשטאָפּט זיך דאָס מױל. די פרוי האט זיך טיף טיף אראפגעבויגן צו דעם אידישן יונגעלע און אין אים אריינגערעדט ווי מען רעדט אריין אין אן איינזאמען קבר אויף א הר הבית'ס בית עולם. ארעם קינד, וואו געפינט מען דיר א קאמפאס ווען גאט אליין האט אים פארלוירן?

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן יידישן ביכער צענטער אין אמהרסט מאסאטשוסעטס. דאס דרוק-רעכט געהערט צו דער יידישער פאלקס-ביבליאטעק און דעם יידישן ביכער צענטער. דער קאארדינאטאר פונעם פראיעקט איז דזשארדען קוציק, די מוזיק האט געשאפן האנקוס נעצקי. אז איר ווילט הערן נאך רעדנדיגע ביכער, זייט אזוי גוט און כאפט א קוק אויף אונזער וועבזייטל אויף דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, דאבליו דאבליו דאבליו דאט אידיש בוק סענטער דאט ארג, איך בין ישעיה שעפער, א שענעם דאנק פארן צוהערן זיך.